א גוטן ערב שבת קודש פרשת חוקת. ערב שבת פרשת חוקת, דאס איז ט' תמוז, איז שטייט אין שולחן ערוך אין סימן תקמ"ט סעיף קטן ב, אז א בעל נפש זאל פאסטן דעם טאג. פארוואס? ווייל ס'איז דא וואס האלטן אז אין ט' תמוז איז הובקעה העיר, די שטאט ירושלים איז דעמאלטס געווארן צובראכן. אין טור אין סימן תקמ"ט שטייט צום הרביעי דאס איז שבעה עשר בתמוז שבו הובקעה העיר שנאמר ס'איז דא א פסוק אין ירמיה נ"ב בחודש הרביעי בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר און נאכדעם שטייט ותבקע העיר יעצט פארוואס הייסט עס רביעי ווייל ס'איז דער פערדער חודש ווייל מ'הייבט דאך אן פון ניסן ניסן אייר סיוון תמוז. יעצט איז דא יעצט אין טור א גאנצע אריכות, דא האב איך יעצט נאכגעזאגט אז תשעה לחודש איז הובקעה העיר, און אונז ווייס מיר אז ווען פאסט מען? זיבעצן טאג שבעה עשר, איז זאגט דער טור, כאטשיג אין פסוק שטייט צום הרביעי בתשעה לחודש הובקעה העיר, אבער האידנא היינט מתענין פאסט מען בשבעה עשר בו, זאגט ער פארוואס? מפני דמתחילה תקנו תענית בתשעה בו, ווייל קודם האט מען. געמאכט אז מען זאל פאסטן בתשעה, דאס טייטש ווען ס'איז חרוב געווארן דער ערשטער בית המקדש, פארוואס לפי שבתשעה בו הובקעה העיר בראשונה, כיוון דבשניה הובקעה בשבעה עשר, באלד ביים צווייטן בית המקדש איז עס געווארן הובקעה בשבעה עשר, תקנו האט מען מתקן געווען להתענות בשבעה עשר, פארוואס ווייל דחורבן בית שני חמור ל. חורבן בית שני איז אונז אסאך הארבער. איז די לבוש זאגט דעם טעם פארוואס איז בית שני מער חמור, זאגט ער ווערטער שהוא סיבת צאתנו בגלות הזה, דעמאלטס זעמער ארויסגעגאנגען אין דעם לאנגן גלות און אונז זיצן מיר נאך דא. עס אין כף החיים סעיף קטן י"ג לייגט ער צו איין קליינע נקודה פון ספר תיקון יששכר פארוואס איז די צווייטע בית המקדש אסאך הארבער פאר אונז, ווייל. לפי שמחורבן הבית הראשון כבר נתנחמו עליו בבנין בית שני, מ'האט זיך דאס שוין געטרייסט ווען מ'האט שוין געמאכט ווען מ'האט געהאט דעם צווייטן בית המקדש, איז במילא קומט אויס אז די די צווייטע חורבן איז הארבער, איז וועגן דעם האט מען געמאכט אז מ'זאל פאסטן שבעה עשר, וואס דאס איז געווען.

יעצט, די רמב"ן זאגט אין ספר תורת האדם, און אט אויף א וויילע איז אט אט תורת האדם, וועגן דעם האט מען נישט געוואלט גוזר זיין א תענית סיי אינעם ניינטן טאג, וואס דאס איז געווען הובקעה העיר בראשונה, און סיי אין שבעה עשר, וואס אין דעם איז געווען הובקעה העיר בשנייה, פארוואס? כי ארבעה צומות קיבלו עליהם, און אידן האבן מקבל געווען אויף פיר צומות, ואין מטריחין את הציבור יותר מ. די. אזוי ברענגט דער הייליגער רמבן. יעצט דער בית יוסף ברענגט עס צו אין סימן תוו ק מ ט. יעצט דער מגן אברהם אין סימן תוו ק מ ט אין סעיף קטן ב זאגט, לויט דעם דארף א בעל נפש מחמיר זיין מען זאל פאסטן אויכעט אין תשעה בתמוז. דאס הייסט אזוי ווי ס'געפאלט זיך דעם פרייטאג גייט זיין ניין טאג אין תמוז. יעצט דער ירושלמי אין תענות פרק ד זאגט.

אזוי ברענגט צו דער מגן אברהם, דער מגן אברהם ברענגט צו דעם ירושלמי, שרייבט דער מחצית השקל אז לויט דעם ירושלמי דארף אויך אפילו א בעל נפש דארף אויך נישט מחמיר זיין אז ער זאל פאסטן אינעם ניינטן טאג ווייל ס'איז פשוט א טעות געווען דער ניינטער טאג, דער פתחי תשובה שרייבט ברענגט צו פון די גמרא מסכת בבא בתרא דף ס' עמוד ב' אז א בעל נפש דארף בכלל נישט מחמיר זיין פארוואס ווייל ס'איז א גזירה שאין רוב ציבור יכולים לעמוד בה, יעצט. אין מנחת חינוך אין מצוה סימן שי ן א' זאגט ער א מורא'דיגע זאך, מחדש א געוואלדיגע זאך, כלל ישראל האט אויף זיך גענומען פיר צומות, זיי האבן אבער נישט גענומען אויף וועלעכן טאג, וועגן דעם שטייט אין פסוק שטייט צום הרביעי צום החמישי, דארט אין ירמיה אין קפיטל נ ב שטייט דארטן צום. הרביעי און צום החמישי, וואס הייסט צום הרביעי צום החמישי? דער פערדער חודש וואס דאס איז תמוז, און דער פיפטער חודש וואס דאס איז אב, אבער ס'שטייט נישט וועלעכן טאג מ'דארף פאסטן, און ער ברענגט דארט אסאך ראיות אז כלל ישראל האט נאר אנגענומען אז דעם חודש וועט מען פאסטן, זאגט ער אז דער רמבן זאגט אויך דארטן אז דער צום הרביעי איז להיבקע העיר און לצרות שהוכפלו בו, ס'געווען אסאך צרות דעמאלט. אזוי ברענגט דער מנחת חינוך. יעצט דער בית יוסף אין סימן תוו קיף מ ט איז זייער נדחק אין די ווערטער פונעם רמבן אז ס'האט צוטון מיט אנדערע צרות אויכעט. זאגט אבער דער מנחת חינוך, לויט דעם רמבן אז ס'האט צוטון מיט אנדערע צרות אויכעט איז זייער פארשטענדליך פארוואס מ'פאסט אין זיבעצן, כאטשיג אין פסוק שטייט דאך ט' תמוז, ווייל דעמאלטס האט זיך עס אנגעהויבן, אזוי ווי כ'האב דאך פריער נאכגעזאגט פון ירמי' קאפיטל נ ב' ווייל לויט די מנחת חינוך פארשטייען מיר עס גאנץ גוט, פארוואס? ווייל ס'איז געווען נאך אנדערע צרות וואס איז געווארן שווערער און שווערער, און מ'האט עס געמאכט אויף שבעה עשר בתמוז. בקיצור, פארוואס האט מען דאס געקענט טון אזוי? זאגט ער, ווייל וויבאלד די קבלה איז דאך געווען נאר אויפן חודש און נישט אויפן טאג, איז מען יוצא שבעה עשר בתמוז, אויף די גאנצע זאך, אזוי זאגט די מנחת חינוך אין מצוה שי ן א. יעצט פרייטאג איז א מורא'דיגער פרייטאג, שטייט אין תניא אין די פריערדיגן תניא, ס'דא א תניא רבתי א פריעריגער, סוף סימן נ ח, און אויכעט אין שבלי הלקט סימן רש ס ג, אז אין זייער צייט איז געווען, אין שנת ה' אלפים ד' ביום ו' פרשת זאת חוקת התורה. האט די גויאישע קירכע פארברענט. אין צרפת פֿיר און צוואַנציק גרויסע וואגאנען פול מיט ספרי תורות, תלמוד בבלי, ירושלמי, הלכות, אגדות, און די רבנים וואס זענען דארטן געווען אין דעם דור האבן געמאכט א שאלת חלום צו וויסן צו דאס איז א גזירה פונעם אייבערשטן צו נישט, וואס טייטש צו ווייל אידן זענען נישט גוט וועגן דעם האט אונז דער אייבערשטער געשיקט די צרה, צו פאר אנדערע זאכן. האט מען זיי געענטפערט, ודא גזרתא דאורייתא, זאת חוקת התורה, זאגט דער תרגום, דא גזרתא דאורייתא, איז דער פשט אז אין די ו' זאת חוקת התורה, אינעם זעקסטן טאג פון זאת חוקת התורה, דאס איז געווען א גזירה פון הימל, ווייל די ו' ודא דאס איז דער זעקסטער טאג. פון דעמאלטס האבן זיך אסאך מענטשן געמאכט אז מען פאסט דעמאלטס טאג יעדן יאר. ווייל ס'איז א געוואלדיגע, ס'איז געווען א געוואלדיגע דיסטראקשען, א חורבן פון די תורה הקדושה. יעצט, מ'האט עס קובע געווען פארן טאג פונעם וואך, ווייל דעמאלטס איז עס געשען, און נישט אויפן טאג פונעם חודש. יעצט די שבולי הלקט אין סימן רס"ג ווען ער ברענגט די מעשה, זאגט ער אזוי, תהא אפרה עלינו כפרה.

יעצט, ער ברענגט אויך אין נאמען פונעם ש"ך אז אין דעם טאג זענען חרוב געווארן צוויי גרויסע קהילות אין שנת ת"ח, און אין מגן אברהם שטייט בשם פון די כתבים פון דעם אר"י הקדוש אז ס'איז ראוי לכל בר ישראל לבכות על שריפת התורה שמכח זה נמסרה התורה לקליפות, און אזא גזירה אז נאך די שריפה איז נישט נאר פארברענט געווארן די פיזיקעל תורות נאר ס'איז אריינגעגאנגען די תורה צו די קליפות. המקום יחזירה לנו במהרה אמן כן יהי רצון, אזוי זאגט דער שבולי הלקט. יעצט דער פרק די וואך איז פרק ו' אין ארץ ישראל, און אין חוץ לארץ איז עס נאך פרק ה'. יעצט דאס האב איך מיר צוגעלייגט אביסל אז מען זאל וויסן וואו מען געפינט זיך, אין וועלכע הויעכע צייטן, און מען דארף תשובה טון און מען דארף מתבונן זיין. יעצט וויל איך זאגן א שטיקל זייער א וויכטיגע זאך, שטייט ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים איז געווען ארבע מאה שנה, איז ווען מען האט איבערגעטייטשט די תורה האבן זיי עס איבערגעטייטשט ובשאר ארצות, ס'איז א גאנצע אריכות, אבער די עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז דער ווישעווער רב, מיין טאטע הריני כפרת משכבו זיין רבי דער ווישעווער רב ר' מענדעלע ווישעווער פלעגט זאגן אז אין אמת איז מען געווען אין מצרים נאר געווען רד"ו שנה איי שטייט ומושב בני ישראל איז געווען פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר זאגט ער זיי האבן אנגעמאכט א מושב ווי פאר פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר ווען אידן פירן זיך נישט גוט זעהט מען עס גראד יעצט איז דא אזוי ס'דא אמעריקע וויל ליגעלייזן דראגס. שרייט די גאנצע לאנד דו קענסט עס נישט טוהן דו הרג'סט די יוגנט זיי האבן אלע יארן געפייט מיט מעקסיקא אז זיי הרג'ען אפ אונזערע יוגנט מען איז אריין דארט מיט כח מען האט געשאסן די גענגסטערס מיט אלעם אלל אוו א סאדען וויל מען עס ליגלייזן און וויאזוי קען מען מאכן אזא מין זאך ליגעל איז וואס זיי טוהן איז זיי טוהן אזוי ווי אין דזשעפען אין דזשעפען איז דא יעצט א געזעץ אז טאמער איינער א פרוי טשיעט אויפן מאן אדער דער מאן טשיעט אויפן פרוי פאר געלט זאכן מיט אנדערע ווערטער אז מען לאזט זיך גוט באצאלן

זענען זיי געגאנגען זיי האבן עס אויסגעטרייט דארטן אין אין א סטעיט קאלאראדא און מען קען אריינגיין קויפן פאר פערסענעל יוז מען קען אריינגיין מען באצאלט מען רייכערט עס אויס און פארטיג זיי זאגן אז די אלע ווערן אויסגעברענט מיטן קאפ מען דערקענט אויף זיי אבער עס איז נישט קיין חילוק די עיקר איז יעצט איז דא געלט נאובאדי קעירס ווי האט די רוס געזאגט דער אמעריקאנער איז אזא קאפיטאליסט ער וועט דיר פארקויפן דעם שטריק פאר רוסלאנד א נאר פאר געלט וואס נאכדעם וועט די רוס הענגען דעם אמעריקאנער מיט דעם שטריק אזוי פלעגן זיי אלץ זאגן עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. למעשה איז א איד דארף זיך האלטן בצניעות, ער דארף זיך וואטשן, אזוי ווי יעקב אבינו האט געזאגט למה תתראו, פארוואס זאלסטו דיך ווייזן? איז געגאנגען דא אין ניו יארק, אזוי ווי סאטמאר האט דאך א בלאק וואוט און זיי זענען דאך זייער פאוערפול, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן זיך אריינגעשטופט דא אז מען זאל דא, זיי האבן געמאכט א פארטנערשיפ מיט די גאווערמענט, און בקיצור זיי ווילן אז די גאווערמענט, דער גאווערנער פון ניו יארק סטעיט, זאל מיסטער קאומא זאל ליגעלייזן דראגס, מען זאל קענען אנפלאנצן דראגס, מען זאל קענען פארקויפן דראגס, שוין. איז דא עטליכע נע קאמפאניס וואס האבן אריין געגעבן א ביד, עס קאסט צען טויזענט דאלער אריין צו געבן א עה אפליקעישן, און עס קאסט צוויי הונדערט טויזענט דאלער פיס, מען רעדט דא פון גרויס געלט, איך מיין דא וועט מען דאך מאכן געלט ווי לאנג מען וועט לעבן, מ'וועט דאך פארקויפן, א. איז בקיצור די גאווערמענט רעדט יעצט איין פארן עולם אז זיי טוהן דאס נאר פאר מעדיקל ריזענס. דו פארשטייסט דאך אליינס אז ווען נישט וויאזוי דרייסטו איבער די פאליסי אז אלע יוגנט זאלן אויסגעהארגעט ווערן? מעדיקל ריזענס, דאס מיינט זייער טעקס. עניוועי, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן איינגעגעבן נעמען אפליקעישאנס פון קאמפעניס. איז איינע פון די קאמפעניס וואס זיי האבן איינגעגעבן, א פאוערפול קאמפעני, איז א סאטמארער חסיד, ליאו פרידמאן, דאס איז דער זון פון משה גבאי'ן. און אויך א גערער חסיד איז אויך דא אינוואלווד. זיי האבן גענוג געלט, זיי פיינענצירן עס, טאמער ס'וועט אדורכגיין וועלן זיי בלייבן מיליאנערן, מיט פארקויפן אין די זייט ס'וועט זיין א מחיה. און די גויאישע וועלט שוימט, ס'דא אפילו פאליטישאנס וואס זאגן, אידישע, אז ס'וועט זיין א שאנדע צו זיצן אויף א פאליטיקעל באורד. וואלט מען זאגן די אידן האבן אראפגעברענגט די יוגנט, ווען דער איד ברענגט עס נישט אראפ וואלט מען אויך געזאגט אז דער איד האט עס געטון, ווייל דער איד איז דאך שולדיג פאר אלעם. שטעל דיר נאר פאר היינט אז דער איד גייט און ער פלאנצט עס אן, ער גיבט איין אן אפליקעישן און ס'וועט אדורכגיין, יא, כ'קען עס באשטיין, וואט דאס הי קעיר. און ס'איז אזא חילול השם, איך זעה דאך די אלע צייטונגען וואס זיי שרייבן אין די בלאגס, איטס אנבעליוועבל וואס מען האט געטון, ס'זענען געקומען רעפיודזשיס פון יוראפ, מען האט זיי אריינגעלאזט דא פארשקלאפן, זיי האבן נישט געמאכט קיין פרנסה, מען האט זיי געגעבן אין די זייט וועלפעיר, פוד סטעמפס און מעדיקעיד, און היינט גייען זיי אומברענגען דעם גאנצן יוגנט. און יעצט קומט ארויס די גאנצע זאך פון די דזשענדער לאו אויכעט אז די אידן זענען אינוואלווד אין דעם, עס קומט ארויס זייער מיאוס יעצט. אגודה, סאטמער, אלע קהילות האבן געוועלט פאר דעם, זיי באקומען גרויס געלט, באקומען מיליאנען, מען האט זיי נישט געטראסט האט מען געהאלטן די באנק אפן אום א זונטאג טאג, שטעל דיך פאר.

און מען זעצט אויף גרויסע רבנים און זיי גייען זאגן דער אייבערשטער די תורה, האב איך שוין געזאגט, פארשעם נישט דעם אייבערשטן און פארשעם נישט די תורה, ווי לאנג אונז זענמיר מזנה צו אונזערע ווייבער גייען נישט חלילה אין מקווה, שטייט קלאר פון חידא מיין זיידע ר' אנשל גרינוואלד, דער ספר זוכר הברית אויף מילה ברענגט עס צו, טאר מען נישט מאכן מציצה בפה פאר אזא מין קינד וואס די מאמע איז נישט געגאנגען אין מקווה, און אוודאי נישט די בעלי תשובות מיט די. גרים מיט די גיורות און מ'טאר נישט ווייל זיי האבן אין זיך די אלע סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס. סאו פארקויף נישט דעם גוי דער אייבערשטער די תורה. דער גוי קען דיר נישט ענטפערן אבער איך וועל דיר ענטפערן מאך נישט קיין חוזק פונעם אייבערשטן פון די תורה. דער אייבערשטער רעדט פון מענטשן וואס זענען אפגעהיטן. דער אייבערשטער רעדט נישט פון אזא זאך ווי מען לויפט ארום מיט ציצערן. איך האב געמאכט א ספעשל שיעור וועגן מען זאל נישט ארומלויפן אז מען זאל אפהיטן די מענער און די מענער זאלן אפהיטן די פרויען האב איך געמאכט די וואך א ספעשל שיעור אויף קעסטל נאמבער איינס און דארטן בין איך מסביר אז ווען מען פארט אויף אומאן צו ווען מען פארט אוועק מען פארט זינדיגן, איך ברענג דארט אסאך זאכן, זאכן וואס איך האב געהאט מעשה'ס, יעצט זעה איך אז ס'שטייט אין ארץ ישראל אין ynet אין צייטונג שטייט שוין אן עמטליכע מודעה אז הונדערטער זונות זענען שוין געפארן פון קיעוו אויף אומאן, ווייל נישט נאר אויף ראש השנה גייט מען אונטערהאלטן דעם עולם, נאר א גאנצע זומער איז דארט אויכעט פרייליך. רבותי איך זאג ענק נאכאמאל מאכט נישט חוזק פון די תורה און פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט. דער אייבערשטער האט אונז געגעבן חוקים ישרים ותורות אמת, מען טאר נישט זינדיגן, אז מען זינדיגט אוודאי קומט הערפיס, נאר פארוואס האט עס פאפא רב באקומען הערפיס? פארוואס? פון די לופט? ער האט געמאכט מציצה פאר אזאלכע חברה זיי זענען נישטא גוט אין די מקווה, האב איך שוין לאנג געזאגט, אונז פעלט א גרויסע פראצענט פרויען פון די מקווה, זיי גייען נישט. פארקויף נישט די תורה הייסט, די תורה הייסט נאר ווען ס'איז נישט קיין סכנה.

קאלן זיי מיך אפ איך זאל צומאכן דעם האטליין אבער איך זאל נישט זאגן קיין נעמען פון קיין מלמדים, זאג איך זיי עטס זענט צעדרייט? ער זאגט עס ווייל ער קען זיי נישט ארויסווארפן וועגן מיין האטליין, ער קען זיי נישט ארויסווארפן ווייל זיי גייען אים זאגן אימוני איסעס, זיי גייען אים מאכן פאר אן איידעם זומא, זיי האבן זיך אינאיינעם געשפילט און אינאיינעם געזינדיגט, האט גארנישט מיט מיין האטליין, ער נוצט נאר מיין האטליין, פאר זיין שייגעץ שטיק. בכלל פאר די גוים האט זייער מיאוס אראפגעברענגט די גאנצע סעקשועל אביוז וואס אידן טוען ווייל זיי האבן געהאלטן אונז זענען אן עם קדוש און די גאנצע זאך אזוי דאס גייט דא צו יעצט עטס ווייסט די באר איז די לאו סיסטעם פון ברוקלין באר ס'הייסט דערביי יעדע לויער מוז דורכגיין א טעסט שטעל דיר פאר דא געווען דא צוויי שקצים וואס זיי האבן געפירט דעם גאנצן ברוך מרדכי'ס קעיס, איינער איז דער גרויסער אלן דערשאוויץ דער פראפעסאר וואס ס'איז דא אלעגעישנס אז ער האט געוואוינט מיט מיינערס און האלט שוין דארט, און דער צווייטער איז אדיעלע, זיי זיי האבן שוין געהאט אפגעשמועסט אז מ'זאל איין צעטל נישט אריינברענגען, זיי האבן שוין אפגעשמועסט מיט א דעטעקטיוו וואס איז דרייסיג יאר אין די ליין. אז מען זאל דעם גאנצן קעיס צו צעוואסערן ס'זאל צו צופאלן. למעשה ס'איז נישט צופאלן אבער ס'איז נישט קיין חילוק. איז דער אדיעלע געווארן היינט דער פרעזידענט פון די באר אסאסיעישאן? קענט עטץ ענק פארשטעלן וואסערא לאו סיסטעם אונז האמער? ס'איז אלעס אין דער ערד. און דערפאר עס קומען נעבעך מענטשן זיי שיסן פאליס זיי נעמען אויס דעם כעס אין די גאווערמענט ס'איז נעבעך אן אומגליק ס'איז זייער נישט גוט אז מען טוט עס אבער עווענטשעלי די וועי איטס גאוינג נאו זאלט איר וויסן ס'וועט זיין א ברודער קריג אין אמעריקע און אמעריקע איז צוגעוואוינט צו דעם. סיוויל וואר איז געווען אסאך יאר מ'האט זיך געשלאגן אין יעדע סטעיט. דא גייט ווערן א סיוויל וואר ווייל דער עולם איז פעד אפ. מ'איז פעד אפ מיט אלע ליגנטס, מ'איז פעד אפ מיט די גאווערמענט מיט די פראסעקיוטערס, מ'איז פעד אפ מיטן דזשאדזש. קוק דער דזשאדזש, שטעל דיר פאר דער דזשאדזש וואס האט געשריבן. גאנצעטע אימעילס פאר דעם פריערדיגן דיסטריקט אטוירני טשארלס היינס האט מען נאכאמאל ארויסגעווארפן, ער איז דאך א פארברעכער, איז ער געגאנגען ארבעטן צו אדיעלע אין אפיס, שטעל דיך פאר וויאזוי דאס ארבעט, און ווער איז געווען דער אינאגורעישן ווער ס'האט געזאגט דעם ספיטש ווי גרויס און ווי חשוב אדיעלע איז, נישט מער נישט ווייניגער ווי אלן דערשאוויץ. און עטס ווייסט ווער אדיעלע איז? אדיעלע האט געפירט דעם פאנד פון דעם פריעריגן דיסטריקט אטוירני פון מיסטער היינס, און יעדע ADA, אכט ניין הונדערט ארבייטער וואס היינס האט געהאט יעדער האט מורא געהאט פאר אדיעלע, ווייל זיי האבן געוויסט ער איז דער גאד פאדער פון זייער באס פון טשארלס היינס, און טשארלס היינס איז זייער גאד פאדער. דא איז געווען קאראפשען, זיי האבן מורא געהאט צו רעדן, די ADA'ס האבן מורא געהאט צו פראסעקיוטן, איר האט נישט קיין השגה, און איך רעד שוין נישט פון סעקשועל אביוז. שטעל דיר פאר אונז האמער א איד שטארק מ'האט אים געהארגעט, קיינער ווייסט נישט פארוואס, ווער און ווען און ווי ער איז, נאובעדי נאוס וויי, נאובעדי נאוס הו דיד איט, ס'איז דאך אזויפיל קאראפשען, ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען מענטשען וועלן ארומגיין מיט מאשין גאנס ביקאוז דעיר נאט גאנא טעיק דיס גארבידזש עטס, איך זאג נישט מ'זאל עס טוהן, איך אינסטיגעיט נישט, באט ס'ברענגט צו דעם, איך באקום כסדר אין די טוויטערס מ'הארגעט כסדר דא דארט, ס'איז אנבעליוועבל וואס ס'גייט פאר, איטס נאט א דזשאוק. און ווער האט עס קאראפטירט? דער איד! די גוים שרייען שוין אז די אידן האבן דאס אלעס קאראפטירט, זיי ווייסן אז אלן דערשאוויץ איז א קרוק, ער איז א פארברעכער, זיין נאמען איז נישט וואס ס'איז געווען אמאל, נישט נאכדעם וואס מען זאגט ער האט געוואוינט מיט מיינערס, און זיי ווייסן אדיעלע, און זיי ווייסן ברוך מרדכי, זיי נאו עווריטינג, זיי זעען וויאזוי מען האט דא געשפילט די געים די גאנצע צייט, און טאמפסאן איז נישט בעסער, אין פעקט ער נאך ארגער, דארטן ווי היינס האט פארשטאנען אז מען דארף פראסעקיוטן האט ער געלאזט פריי, סא דאס איז א מכת מדינה. עטץ וועט נישט קענען דא בלייבן וואוינען, קיינער נישט. סא לאידך גיסא, איז אזוי, ס'דא זאכן וואס ער רוקט זיך יא גוט. ס'דא איינער וואס כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך אין פארט לאדערדעיל, ער איז א ראביי אין סאוט פלארידע, האט ער געטאטשט א מיידל פון עלף יאר, סא מען האט אים איינגעזעצט און ער גייט דורך דעם סיסטעם. מיענווייל אזוי ווי ער גייט דורך דעם סיסטעם איז ער געקומען מיט אן ענוועלאופ צו די עלטערן פון דעם קינד און זיי דאס דערלאנגט. עניוועי, ס'איז אלעס געווען געכאפט אויף ווידיאו, יעצט האט מען אים איינגעזעצט נאכאמאל פאר טרייען צו קויפן וויטנעסעס מיט וויקטימס, און דאס גייט זיין דער סוף, סא עט די ענד אוו די דעי גייט דאס זיין ביי יעדן, וואטש ענד סי. יעצט, איך וויל נאכאמאל זאגן פאר יעדן, טאמער וויל אייך איינער געבן געלט, זאלט איר וויסן, נעמט עס נישט, ווייל איר האט נישט גענוג געלט, קודם כל אז מ'זאל אפילו היילן דאס קינד, סאו וואט אר יו גאנא דו וויט די מאני? דו האסט דא א קראנק קינד? אזוי פאלט ער ארויף כאטש אויף די גאווערמענט, און די גאווערמענט וועט אים געבן טערעפי און אזוי ווייטער, און דאס איז איך טריי צו זאגן, יו אר נאט גאנא געט עני פלעיס, און אויסער דעם איז עס נישט ליגעל, און נאכדעם איך וויל דיך פרעגן עפעס, דיין קינד טאר נישט האבן סעקס מיט א גרויסן מענטש ווייל ער איז נאכנישט גענוג קלוג צו וויסן די דעמעדזש, יעצט דיין קינד איז ער נישט גענוג קלוג צו וויסן אז מען געבט איר געלט, וואס די דעמעדזש איז אז טאמער בלייבט ער נאכדעם שטיל.

און זעצט אים איין. יעצט כ'האב ענק געזאגט וועגן ענגלאנד אז זיי זענען זייער ברוגז אז מ'האט געזאגט מ'וועט ארויסווארפן די קינדער טאמער פרויען וועלן דרייוון, איז למעשה די גאווערמענט האט געזאגט אז זיי גייען נישט נעמען קיין ליגעל עקשן הגם זיי קענען צושפארן די ישיבה פאר דעם. זיי גייען לאזן די סקולס ווייטער, פראוויידינג אז טאמער די קינדער ווילן קומען מיט די מאמעס, אדער די מאמעס וועלן דרייוון, עט מען זיי נישט ארויסווארפן, און זיי מעלים עין זיין, ווייל ווען נישט קענען זיי אינגאנצן צושפארן די סקול, אבער דאס טאר מען נישט. דעם מין זאך האט נאר דער בעלזער פה קדוש דארט די הייליגע יורין זיינע, נאר אזא צעווילדעוועטער מענטש קען דאס זאגן. יעצט ס'דא אזוי ווי אונז זעען מיר דאך ווי ווייט די רבנים זענען ארגער ווי די פעדאפיילס אז זיי לאזן נישט מ'זאל ארויסקומען, איז אין ענגלאנד האט מען געמאכט אפאר יאר צוריק מ'האט אריינגעשיקט איינעם צו רב פאדעווע און ער האט געזאגט מ'האט אים מאלעסטעד וואס ער זאל טוהן, ס'איז קיינמאל נישט אמת געווען, ס'איז געווען א צייטונג שרייבער בסך הכל, זיי האבן געוואלט איך זאל עס טון, איך האב געזאגט אז איך קום אריין צו פאדעווע וועט ער לאכן, עניוועי זאגט פאדעווע איך ווייס ווער ס'האט עס געטון אבער טו גארנישט אהער מיט אהין, יעצט די מלחמה איז פעיז נאמבער פייוו, אז איינמאל פאר אלעמאל מוז ארויסקומען אז אונזערע ענעמיס זענען נישט די פעדאפיילס אזוי ווייט ווי די רבנים, און ס'איז געווען יעצט אין ארץ ישראל א גאנצע אינוועסטיגעישן און זענען ארויסגעקומען אז די רוב. מעדזשארעטי פון חרדישע רבנים זענען די אנדערקאווער, זיי האבן אנדערקאווערט, זיי האבן געמאכט אז מען זאל נישט לאזן ארויסקומען קיינעם, מען איז געגאנגען מען האט אונטערגעשטעלט מיידלעך זאלן אפקאלן רבנים, מען האט אונטערגעשטעלט בחורים זאלן אפקאלן, מען האט מיך מאלעסטעט, מען האט מיך גערעיפט וואס איך זאל טון און אזוי ווייטער, ס'איז אנבעליוועבל אז. יעדער רב האט געזאגט, איינער האט געזאגט אזוי, ניין ווייל דו זאלסט נאר נישט ארויסקומען ווייל דו האסט א פראבלעם מיט שידוכים, ניין ווייל דו וועסט יענעם צוברעכן די משפחה, ניין אהער ניין אהין. ס'איז אזוי פאני די גאנצע מעשה דער איטס אנבעליוועבל, די צייטונג אין ארץ ישראל האט זיך אריינגעלייגט דערין און זיי פארן יעצט מיט דעם כלחוך השור את ירק השדה, זיי גייען פייערן אלע רבנים פון די רבנות וואס וועלן נאכאמאל נישט לאזן אז מ'זאל קומען פאראויס, סאו ס'איז א סלאו וואר. באט ס'פארט אן די רייט טרעק. יעצט איז געווען די וואך אן אינצידענט וואס א זיבן יעריג מיידל וואס איז געווען אין א לובאוויטשער בית מדרש איז געווען דארט איינער וואס ער הייסט ווען קאוסא בקיצור ער האט געווארן היימיש מיטן מיידל האט ער געהייסן זי זאל אריין גיין אין א דאס איז אין די פייוו טאונס אין חבד געהייסן זאל אריין גיין אין א קאר בקיצור שטעל דיר פאר מען האט אים גראד אפגעשטעלט און למעשה האט ער גארנישט געטון נאך פאר מיידל אבער מען האט אים איינגעזעצט פאר אנלאפול אימפריזענט ענד אינדעינדזשערינג די וועלפעיר אוו א טשיילד, סאו די רבנים זאגן שוין היינט גארנישט, מען האט שוין מורא צו זאגן, ס'גייט צוביסלעך, נישט געזארגט. יעצט די צייטונגען אין ארץ ישראל שרייבן אז די רבנים זענען ארגער ווי די פעדאפילים.

נאכדעם איז דא אזוי, ס'איז דא איינער יצחק שטערן וואס ער איז געווען דער גאנצער פירער פון נאך ווען ר' משה'לע דער ישועות משה האט געלעבט, און ער איז היינט פון די גרעסטע מקורבים ביי סרול האגער המצרי פון ארץ ישראל. קיצור ער האט מאנס געווען א קינד, אונז ווייסט מען דעם נאמען פונעם קינד אויכעט, אינעם הייליגן צימער דארט ווי דער רבי נעמט פדיונות. בקיצור ער איז געגאנגען צו סרול האגער המצרי אין ארץ ישראל, מען האט אים פארציילט, האָט ער גענומען דעם טאַטן פֿון דעם קינד און דעם קינד האָט ער אַרױסגעװאָרפֿן פֿון װישניץ, װײַל ער האָט געעפֿנט דאָס מױל. רבותי, סרול האָגער המצרי פֿון מאָנסי קען זיך געבן די הענט מיט סרול האָגער פֿון ארץ-ישׂראל. ס'איז די זעלבע שקאָצע. יעצט, דער הערש-לײב הענדלער געהער נישט פֿאַר סרול האָגער המצרי, ער געהער פֿאַר מענדעלע. פאר מענדעלע'ס פארטיי. עס האט מיר איינער מעורר געווען אז מענדעלע הייסט מער נישט מענדעלע אמסטערדאמער, ווייל היינט איז נישט די גרעסטע מקום זנות, ס'איז שוין אין קיעוו, אונז גייען מיר אים רופן פון היינט מאל אן מענדעלע קיעווער, דאס איז רבי אהרן'ס מענדעלע. שוין, כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז דא צעטלעך אז מען מאכט א יום תפילה, ס'איז זייער א הייליגע זאך, פאר קינדער פארן ארויס אין קעמפ און אין קאנטרי דארף מען האבן א יום תפילה, ווייזן פאר די קינדער כח התפילה, ס'איז א מורא'דיגע שיינע זאך. ס'זאל נישט געשען קיין מכשול, קיין עקסידענטס. אבער קודם דארף מען וויסן צוויי זאכן, נאמבער וואן, כ'האב ענק שוין געזאגט, מען דארף דרייוון ליגעל, נישט מער ווי די ספיד לימיט, די רעדער זאלן האבן גענוג ראבער, ס'זאל נישט געשען א בלאו-אוט, און מען זאל האבן געהעריגע דרייווער לייסענס, און אזוי ווייטער. ס'איז געווען אפאר וואכן צוריק אויכעט א מיאוס'ע עקסידענט אין מאנסי, און ס'איז געווען א יונגל, א יונג בחור'ל האט געדרייווט, דער מענטש וואס האט אים געלאזט דרייוון איז. געווען פאר סעקשועל אביוז און למעשה ס'איז געווען א ריזיגער עקסידענט אבער די יונגל איז נישט געשעדיגט געווארן און דער וואס האט אים געלאזט דרייוון איז ביטער געשעדיגט געווארן סאו למעשה מ'דארף זייער וואטשן און מ'זאל דרייוון ליגעל מ'זאל נישט לאזן קינדער דרייוון מ'זאל נישט סעקשועלי אביוזן דעם און די עיקר וואס מען דארף טון איז מען דארף זעהן והיה מחניך קדוש, מען זאל נישט צולאזן די אלע סעקשועל פראבלעמען, כ'האב ווען געזאגט פאריגע וואך איז געווען דא אן אסיפה אין סאטמאר ביי די מיידלעך, ס'איז געווען פאר די בחורים, וואס האט מען גערעדט די זעלבע שטותים נאכאמאל, מען זאל יא האבן אן עם פי טרי, נישט האבן, יא דעם'ס ניגון, יענעם'ס ניגון, נישט אהער און אהין, און ווער איז געווען די ראשי מדברים? רבי אהרן און זיין זון מענדעלע, איך רוף אים שוין נישט אמסטערדאמער נאר מענדעלע קיעווער, מענדעלע ראבער, אויב דאס איז די פארשטייער פון אידישקייט זעמער אויף צרות. ס'דא יעצט, די רבנים זענען געווארן אזוי ווילד ווייל מ'כאפט צופיל מיט חאזעריי, פייטן זיי צוריק, איז דא דער ראזענבלאט, דער איז א אייניקל פון יאסעלע ראזענבלאט, ער איז אין די וועסט סייד איז ער א רב, געווען א רב א איש מכובד, די קהילה האט אים געבעטן ער זאל רעזיגנירן מ'האט אים געכאפט אז ער איז געווען ביזי אין סאונעס מיט יונגע קינדער בחורים און רעדן נאקעטערהייט, ער איז געקומען צו א פונקט ווי ער זאגט פאר די קהילה ער גייט נישט רעזיגנירן ער האט א קאנטרעקט, גייט מען זיך יעצט שלאגן מיט. ווער איז געווען דער ערשטער חזיר וואס האט עס געטוהן? אהרן טייטלבוים. ער זאגט אז מענדעלע איז נישט געמאכט פון ראבער און ער האט אים געמאכט רב פון ווילימסבורג אויף די גרעסטע סאטמארער קהילה וואס איז דא אין מסתם אין גאנץ ברוקלין. ס'איז געקומען א פוינט ווי זיי גייען צוריק פייטן. ברוך מרדכי לעבאוויטש האט חתונה געמאכט אן אייניקל איז ער געקומען מיט יעדן געטאנצט און זיין ברודער דער ניקלשבורגער האט געטאנצט מיט אים. ס'איז שוין נישט קיין בזיון צו זיין א חזיר אויך נישט. ס'איז דא דארט ווי איך דאווען אין אוהב שלום האט מען געוואלט נעמען א רב וואס ער הייסט. ראַבינאָװיטש, ער איז אַ קאָזין מיט מונקאַטשער, אַ פֿירסט קאָזין. ער האָט געהאַט אַ אײגענע קהילה פֿון צװײ הונדערט ייִדן אין פֿלעטבוש און האָט זיך געשריבן מיט אַ פֿערצן יעריק מײדל. און, בקיצור, ס'איז געװען אַן עף-בי-אײ אַגענט און מע האָט אים אײַנגעזעצט. זײַן װײַב האָט אים אַרױסגעװאָרפֿן פֿון הױז און פֿון דער שול. ס'איז ער געקומען, ער האָט געװאָלט װערן בײַ אונדז רבֿ. האָב איך גראָד געזאָגט פֿאַר דער קהילה, זענטס משוגע, דער איז דאָך אַ פּעדאָפֿײַל! שרײַט ער צו דער קהילה, נײן, איך האָב נאָר געװאָלט װאױנען מיט אַ פּאָליסמען, ס'הײסט, ער איז ערשט דעמאלטס געוואויר געווארן אז ס'איז אן אנדערקאווער פאליס, זאגט ער, ער האט גאר געוואלט וואוינען מיט א פאליס, נישט מיט א פערצן יעריג מיידל. למעשה איז ער נישט געווארן רב ביי אונז. די וואך שבת איז געשטאנען צעטלעך אז דער רב ראבינאוויטש זאגט א דרשה ווי ביי רבי אלחנן'ס מנין אין די מירער מיט בין איך גאנגען איך האב אפגעקאלט דער וואס ער פירט עס, יענקל קויפמאן, איך האב אים געזאגט ביסט משוגע אזא מענטש לאזטו רעדן? זאגט ער איך קען גארנישט טון ס'איז דא מענטשן וואס זיי פירן און זיי האבן געזאגט ער קען רעדן זיי ווייסן דערפון. זעט אויס מ'וויל אים אזוי אויפבויען, ווייל דארט איז דא עפעס א אלטער ערליכער איד וואס ער זיצט דארט און וועט אויסהערן זיין דרשה וועט ער שוין ווערן אויפגעהויבן, ער שלעפט אראפ דעם אלטן ערליכן איד, ער הייסט צוקער, כ'מיין ר' בנימין צוקער הייסט ער, ער שלעפט אים אראפ נישט ער הייבט אים אויף, און גראדע איך האב געוואלט דארטן גיין דאווענען ווען מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן האט מען מיר געזאגט איך קען נישט דארט דאווענען, פארשטייסט? ס'איז געווארן אזוי, די רבנים זאגן, ווייסטו וואס, איך בין א נואף, איך וועל אריינקומען אן אונטערהויזן אין שול, איך וועל אריינקומען מיט א קישוי אבר, איך וועל שטופן זיך אריין אין יעדן בחור, און איך וועל בלייבן ווייטער רב. און וועגן דעם דארף מען אונז וויסן, די רבנים זענען די שעדליכסטע עלעמענט פון כלל ישראל, מען זאל זיי נישט געבן קיין פרוטה, טאמער זייער נאמען איז ערגעץ מופיע אבער זיי זאגן ערגעץ א דרשה, זאלסטו דארטן נישט גיין, בני בני אל תלך בדרך איתם מנע רגלך מנתיבתם. יעצט, כ'האב געזאגט פאריגע וואך אויף מיין האטליין. אויפן ווינער רב כ'האב געזאגט על ארבעה לא אשיבנו, כ'האב אריינגעלייגט אין פסוק אז ער האט פיר זינד, כ'האב מסביר געווען, איינער איז דער דרייווער וואס הייסט וואלטער, וואס האט געמוזט צושפארן זיין פלעי גרופ, און דער אנדערער איז אין מאנסי, כ'האב ענק פארציילט א מעשה, מ'האט גערופן איינער זאל דרייוון, האבן זיי געזאגט זיי האבן נישט קיין באס רבי, האט ער נישט געוואלט דרייוון, און דער דריטע איז ער האט צוויי פילערס יונגעלייט וואס זיי גייען ארום מיט זונות אין אב און אלול, און נאכדעם פאר עשרת ימי תשובה זארגן זיי זיך צו דאס איז געווען א דאורייתא צו דרבנן, און נאכדעם איז דא דער יאנקל. וואס ער איז דארטן געווען אן איינגעשטעלטער, און נאכדעם איז דא דארטן, כ'האב ענק שוין געזאגט זיינע זאכן, ער האט צעווארפן א שול, סאו ס'האלט שוין ביי מער ווי פיר עבירות, ס'שטימט שוין נישט אין פסוק, אינדערהיים אין קאשוי געווען א איד וואס האט פארקויפט נבילה פלייש, קיצור ווען קאשויער רב האט עס געהערט, דאס איז געווען ר' שאול בראך, אזוי ווי ביי יעדע פרצה פלעגט ער צוזאם רופן די קהילה מאכן א גאנצע מיטינג, און ער האט אריין געטייטשט אין פסוק, און ער האט געזאגט מוסר. איז געקומען דער איד צו וויינען צום רעבן, רעבע האסט געמאכט א מיטינג אויף איינסע בייטאג, די גאנצע שטאט וועט צוזאמקומען, איך האב זעקס טעכטער און איך וועל נישט קענען קיין שידוכים טוהן מיט זיי, איך בעט דעם רבי זאל מיך נישט אריינלייגן אין פסוק, האט זיך אנגערופן רבי שאול בראך, דו רשע דו, איך וויל דיך אריינלייגן אין פסוק וויל איך מיך אריינלייגן, איך וויל דיך עוקר מן השורש זיין, די זעלבע אויך גיין, איך האב אריינגעלייגט ווינער רב אין פסוק על ארבעה לא אשיבנו, האט זיך אנגעהויבן א נייע מעשה, ס'איז שוין דא מער ווי פיר זינד, עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן ס'איז שוין ארויסגעקומען פיינעלי. די דרייווער'ס נאמען? איך האב עס נישט געוויסט ווייל איך האב עס ערשט איך האב עס נאר געוויסט אז איינער האט געדארפט זיין א סובסטיטוט דרייווער און ער איז נישט געווארן. ווער ס'איז געווען דער חזיר באמת דאס האב איך דאך נישט געוויסט ווייל קיינער האט דאך עס מיר נישט געזאגט מ'האט מיר נאר געזאגט אז מ'האט יענעם דעמאלטס טאג איינגעזעצט און ער האט געוואלט מאכן א שווייג האט ער אנגעקאלט אז ער פילט זיך נישט גוט מ'זאל נעמען אן אנדערן דרייווער עניוועי דער חזיר הייסט נישט מער און נישט ווייניגער ווי שלמה ערבס פון דענסי לעין אין מאנסי. ווייס איך נישט פונקטליך וועלכער ערבס דאס איז, אונז האמיר דאך אן ערבס, א זעכציג יעריגער איד, ס'איז ער געווען א מלמד יארן לאנג און ער האט אנגעהויבן צו טאטשן קינדער און נאכדעם ווען ס'האט זיך אנגעהויבן מיין מאוומענט איז עס זיך ארויסגעקומען. בקיצור האט ער געטענה'ט אז אזוי ווי ער האט צו טון מיטן הארץ און ער נעמט. מעדיקעישאן פארן הארץ איז אים דאס הארץ אביסל געווארן געדעמעדזשט, ער איז אזוי ער איז געווארן א סעקס פריק און האט אנגעהויבן צו טאטשען קינדער, יעצט די מעדעצינען נעמט ער ערשט אפאר יאר, צוויי דריי יאר, טאטשען קינדער זאגט מען טאטשט ער שוין דרייסיג יאר, נא פארוואס איז קיינער נישט געקומען פאראויס ווייל סאיז נישט געווען נחום ראזענבערגס טיים, יעצט דער אינגערמאן זעט אויס צו זיין מיט שיין אראפגעלאזטע פאות מיט א שיינע בארד סאיז ממש א שרעק. סא עניוועי, למעשה ווען מ'האט אים געכאפט איז דא דא א שטיקל פראבלעם, ווייל אויפן באס איז נישט ארויסגעשטאנען דער נאמען ווין, ס'איז נאר געשטאנען ראשי תיבות, איר ווייסט דאך נאך אודאי די ליקער השכלה, ס'איז געווען ראשי תיבות, אבער איך האב שוין געוויסט אז ס'איז ווין, ווייל מ'האט גערופן איינעם ער זאל זיין א סאבסטיטוט. און למעשה שרייבט דער צייטונג אזוי, דער צייטונג שרייבט, די בוי'ס נעים ענד די דיטעילס ווער נאט ביאינג דיסקלאוזד ווייל ס'איז א מיינער, יעצט, בוקשטיין סעד בוקשטיין דאס איז די הויפט פון די פאליס וואס האט עס אינוועסטיגעיטעד באט הי דידענט נאו די נעים אוו די סקול אר די באס קאמפעני ווייל ס'איז געווען מיט ראשי תיבות יא ס'איז גוט ס'פירט זיך אויף זייער גוט אבער די ערשט די אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג ארבעט שוין נישט סאו ס'קען גאר זיין אז דאס איז א ערפס וואס איז אותו ואת בנו סאו יעצט ווען איך האב געהערט די מעשה בין איך געגאנגען גראד כ'האב אויפגעקאלט דעם מענעדזשער פון וויזשניצער באס קאמפעני זאגט ער מיר יא ער האט עפעס געהערט ווייסט יעדער שפילט דאך די דומער די טויבער שטומער דומער מענטש יא אבער די פרוי האט שוין איינגעזעצט זעקס דרייווערס זאג איך אפשר קען איך האבן א ליסטע פון נאך איין דרייווער וואס זי האט איינגעזעצט יעדער ווייסט יעדער ווייסט ש בקיצור ס'איז נישט אמת מען האט אים גראד ארויסלאזן יא מען האט אים גראד ארויסגעלאזט מען האט אים ארויסגעלאזט אויף בעיל פארוואס נאר פאר צען טויזענט דאלער? הער אויס, דאס איז זאגאר ווי מיט די קאנעקשאנס באט די טשענעל טוועלף איז זיצט דערויף שוין. ס'עט נעמען אן ענדע דאס אויכעט. איינער פרעגט מיך וויאזוי ווייסטו ס'עט נעמען אן ענדע? זאג איך אים ס'האט גענומען אן ענדע אז ס'געשעהט נישט איז וואר, ס'געשעהט שוין יא, ס'האט געדויערט צען יאר, נאו פראבלעם, אבער ס'געשעהט, היינט רעדט יעדער אז ס'געשעהט. יעצט די פאני זאך איז אז דער אינגערמאן איז א באס דרייווער, דער ערפס. שלמה ערפס האט ער דאך געוויסט אלע יאהרן אז ס'איז דא ווידיאוס, ער ווייסט אונזער מלחמה, ער ווייסט אז ער האט געסיינט פאר די עף בי איי מיט א שבועה אז ער האט קיינמאל נישט געטאטשט קיין קינדער, נו אז ער ווייסט די אלע זאכן וואס איז געשעהן אז ער האט זיך פארלוירן? די תירוץ איז דעי חברה איז נישט דא נאר איין עצה זיי איינשפארן אין דזשעיל און אראפנעמען פון די סטריט. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא א רב וואס כ'האב ענק שוין געזאגט וועגן אים, ער איז אין פלארידע, ער הייסט ראביי סטיוו קארא, כ'האב ענק געזאגט להבדיל ס'דא אין די קדושה ר' יוסף קארו איז דא א ספרדישע סטיוו קארו ער איז אין קהילה שערי עזרה ספרדי קאנגריגעישן ער איז דארטן דער רב שטעל דיר פאר ווי מ'האלט א רב רבנים נאכאמאל א רב נאכאמאל א רב נאכאמאל א רב עטס מיינטס אז נאר מענדעלע חזיר קאנטריביוטעט ס'איז דא אנדערע אויך וואס זיי קאנטריביוטן עניוועי ער האט ארויף געזעצט א מיידל אויף די שויס און ער האט זי אנגעכאפט דארט ווי מ'טאר נישט און ער האט געזאגט אז מיט דעם מאכט ער איר הייליג. און ער האט איר געכאפט דעם רוקן מיט אלע, בקיצור מען האט אים איינגעזעצט, יעצט איז ארויסגעקומען, כ'האב אייך געזאגט די וואך אויפן האטליין אז ער האט געוואלט באצאלן פאר די עלטערן געלט און זיי האבן אלעס אויף ווידיאו, ס'איז געווען אן ענוועלאופ פול מיט געלט, ער האט געזען אז דאס ארבעט נישט, איז ער געגאנגען אויפן אלטן ספרדישן אזיאטישן וועג אז ער האט זי געלייגט אין חרם, ער האט געזאגט די מאמען אז טאמער זי גייט ווייטער צו די פאליס נעמט ער. און לייגט ארויף א חרם. האב איך אפגעקאלט די קהילה דארטן, איינער קאלט מיך אן, ראביי ראזענבערג, וואט איז עקזעקטלי אסטעריזעישן און וואט דאס איט מין און וואט אר ווי גאנא ווין אר געין ביי איט? האב איך זיי געזאגט, קודם כל זענט עטס ספרדים, עטס גלייבטס דאך אין די אלע מיסטיקלס, קודם וויל איך ענק זאגן אז מען זאל צוריק לייגן דעם חרם אויפן רב, אדרבא, און צווייטנס וואט איט ריעלי מינס אין דאלערס און סענטס, וועל, איט דאזענט מין עניטינג, דו האסט דאך ווי צו גיין דאווענען, סאו יור נאט קאנסערנד, סאו איט דאזענט מין עניטינג, אלל איט מינס איז. אז דו האסט זיך אנגענומען פארן אייבערשטנ'ס תורה און פאר דיין קינד. כ'האב זיי פארציילט, ווען מען לייגט אריין א מענטש אין דר'ערד, לייגט מען מיט צוויי אזעלכע קליינע שטעקעלעך, און דאס איז צו ווייזן אז אונז גלייבן מיר אין משיח און אין תחיית המתים, און די שטעקעלעך עלן העלפן אז מען זאל זיך קענען אויפשטעלן, ווייל ס'וועט דאך קיינער נישט זיין דארט ווער ס'זאל דיר העלפן. איז דער אמת איז דאס נאר געמאכט אז מען זאל זעהן אז ס'איז דא אמונה אז מען גלייבט דערין, ווייל דער אמת איז דער אייבערשטער זאגט אני פותח את קברותיכם און ווער העט עפענען דעם קבר, דער אייבערשטער אליין גייט עפענען אלע קברים און ער גייט יעדן אריינבלאזן א נייע נשמה זאל קענען גיין אויפשטיין און גיין אויף ירושלים, עניוועי, אדער עס וועט זיין גילגול מחילות און דאס וועט זיין אין ארץ ישראל, ס'איז נישט קיין חילוק. למעשה איז דא א איד ער הייסט דער מוהרא"ש, די ברסלב'ע חסידים, די נא נא נחמן, נישט די נחמן, די גאנצע ברסלב, די נואפים, די קלאב פון נואפים, איך וועל שפעטער רעדן אז זיי פארן ארויס שוין די זונות אויף פון קיעוו פארן זיי שוין ארויס אויף אומאן אקאמאדעיטן דעם עולם גאנץ זומער, איך געדענק ווען איך האב געארבעט דארט אויף די מקווה זענען זיי געקומען פון מאסקווע, פיר טויזנט זונות זענען געקומען פון מאסקווע. און הרב מעכל דארפמאן האט זיי געזאגט, נע, דאס איז נישט אזא מין געדערינג, ליטל דיד הי נאו אז ס'איז יא געווען אזא געדערינג, ווייל די זונות קומען נישט פאר גארנישט, עניוועי, איז זענען זיי געגאנגען, זיי האבן דעם אליעזר שלמה שיק, הרב אליעזר שלמה'ן געלייגט אין חרם, האט הרב אליעזר שלמה מיר אמאל געזאגט, איך האב אנגעזאגט מיינע קינדער, צו דאס יא לייגן די שפענדעלעך צו נישט, אינטערעסירט מיך נישט, ווייל איך גלייב אז משיח העט אונז אויסלייזן. און אין צום ארויפשטיין תחיית המתים. אבער דעם חרם וואס די ברסלב'ער שקצים, די אלע גאנצע פירערס דעמאלטס געווען, כ'קען זיי אפילו נישט אויף די נעמען, לוי יצחק בענדער, שמענדער, פענדער, און קרעמער, מיט מעשה'ס, מיט געשעפטן, דאס איז אלעס, זאגט ער, דעם חרם וואס זיי האבן אויף מיר ארויף געלייגט, דאס מוזטו מיט לייגן צו מיט מיר אין מיין הענט, טאמער וועסטו עס נישט מיט לייגן, וועל איך זיין זייער ברוגז. און מ'האט עס אים מיט געלייגט. א באנדע שקצים, ברסלב'ער שקצים, זיי האבן געוואלט פירן א מאנאפאל, יעקב מאיר שעכטער, א אומגעלונגענער מענטש, האט א קראנקע פרוי מיט קראנקע קינדער, דאס איז זיין גדלות, ווייל ער האט נאך א שווארצע בארד, און דער שעכטער וועכטער שלעכטער שמעכטער, ער הייסט מענטשן גיי שוין נעם אראפ די תלונה ביי די משטרה. די רשעים ארורים נוצן ר' נחמן פאר זייער שייגעץ שטיק, פאר זיי זאלן קענען מאכן זנות אין אומאן, און זאגן די ווייבער פארוואס זיי פארן אוועק, לאמיר זעהן א גוי זאל קענען אוועק פארן פון זיין בעדרום פון זיין ווייב און זאגן ער פארט יעצט ערגעץ אוועק. נאר ר' נחמן האט עס איינגעפירט. מורא'דיג. מענדל רייכבערג מיט זיינע קברי צדיקים. געווען ביזי מיט פוילן מען דארף ראטעווען די קברים. קלויזענבורגער רב האט געזאגט ראטעווע נישט קיין קברים זאלן זיי אלע אונטערגיין מען זאל זיי אלע אוועק נעמען די שטיינער מען זאל בויען דארטן הייזער ווייל די אלע צדיקים זענען שוין עניוועי אריבער געפירט אויף ארץ ישראל. קלויזענבורגער רב איז קיינמאל נישט צוריק געגאנגען אפילו צו זיין טאטענס און צו זיין זיידענס קבר. ער האט געטענה'ט די אלע צדיקים האט דער אייבישטער גענומען אויף ארץ ישראל. רבי איציקל האט געוואלט וויסן ווי צו ליגן, האט ער געפרעגט דעם שאצער רבי'ן ס'איז געווען דער דעת שלום, האט ער אים געזאגט ער זאל קויפן אין האלאנד ערגעץ דארטן ווייל אין אנטווערפן גראבט מען אויף דעם בית החיים, פרעגט ער איך זאל נישט שפארן אויף ארץ ישראל, זאגט ער ניין, זאגט ער פארוואס נישט, זאגט ער איך וויל דיך עפעס פרעגן איציקל, אזוי האט דער דעת שלום געזאגט, איציקל איך וויל דיך פרעגן, דו האלטסט אז בן גוריון ליגט אין ירושלים און דו וועסט ליגן אין האלאנד, די מלאכים וואס זיי טראגן אים ארויס, דעם בן גוריון, וועלן דיך אריינטראגן. צדיקים האבן אן אנדערן קוק, מ'האט אריינגעלייגט מיליאנען אין די קברי צדיקים און ס'איז איין שטיק זנות, איך זאג אויפן שיעור די וואך, יא, ישראל מאיר גבאי דער גרעסטער בויער פון קברי צדיקים, איז דער גרעסטער חזר און דער גרעסטער מזיין, ער לויפט ארום מזיין זיין, איך קען ענק ברענגען הונדערטער עדות, פרויען וואס ער, שיקסעס וואס ער האט שוין אנגעזייעט דארט, עניוועי, נאסט מיר נישט זיין זענען געבוירן, ער האט געוואוינט מיט זיי כדרך איש ואישה. עניוועי, און יעקב מאיר שעכטער זאגט מען מוז אים לאזן ווייטער ארבעטן ווייל ער טוט א הייליגע ארבעט, ער האט געראטעוועט ר' נחמנ'ס ציון, ר' נחמן ליגט דארט אזוי ווי איך ליג דארט, און ס'איז שטותים מיט הבלים, ס'איז געווען א הויז וואס האט געהאט א טיפן פאנדעישן, און זיי זאגן מ'האט פונקט ביים קאפ ווי ס'איז געווען די אלטע מצבה האט מען געגראבן, ווער ס'קען אין הלכות גראבן ווייסט ווען מ'גראבט פאלט צאם פון אלע זייטן. מען האט גענומען א פלאץ, מען האט עס עסאמפשענט, דאס איז בערך ווי ער איז געלעגן, און דארט האט מען עס געמאכט, עס די קאפ, די פיס, אסאך מאל איז געקומען דארטן קאמפעניס גראבן ווייל מען האט געדארפט די לעקטער פאררעכטן, איז געווען פיל מיט סקעלעטאנס וואס האבן זיך געדרייט און געוואלגערט, סוי מען האט אנגעמאכט א מצב, סא עטס ווילטס פארן, געזונטערהייט מיט די ווייבער, און נישט ראש השנה, ראש השנה איז צו א הייליגער יום טוב, אבער כ'וועל רעדן פון א גאנצע אריכות באלד אן שיעור, באט עניוועי, האבן זיי געוואלט האבן די מאנאפאל, האט מען אים געלייגט אין חרם ר' לעזער שלמה. איך האלט אז רבי לעזער שלמה האט געטוהן מער ווי אלע ברסלב'ער אינאיינעם די לעצטע פופציג אדער זעכציג יאר, ער האט געבויעט ברסלב, ער האט געמאכט א שול, ער האט געמאכט א שולן איבער די גאנצע וועלט, ער האט ארויסגעגעבן ספרים מיט דברי חיזוק מיט אלעם, שעכטער, בעכטער, שלעכטער, בענדער, שמענדער, פענדער, אלע קענען זיך באהאלטן פאר איין לעזער שלמה, און אים האבן זיי געלייגט אין חרם, האט ער געזאגט איך וועל נישט מוחל זיין מיינע קינדער אויב זיי וועלן נישט אריינלייגן דעם חרם. דאס זעלבע האב איך אנגעזאגט פאר מיינע קינדער, איך האב געזאגט, עטס נישט אריינלייגן דעם חרם פון די אכט און דרייסיג רבנים וועל איך ענק נישט מוחל זיין, א באנדע שקצים רבנים רופן זיי זיך, נואפים רופן זיי זיך, כ'האב ענק געזאגט, אין די תורה שטייט ואת החזיר, האט דאך געדארפט שטיין ואת הרב, נאר פארוואס שרייבט נישט די תורה ואת הרב נאר ער זאגט א כינוי ואת החזיר, ווייל ס'איז דיברה תורה בלשון נקיה, אזאלכע מנוולים זענען די רבנים. האב איך געזאגט פאר די חברה דארפסט דיך נישט זארגן, ער האט דיך געלייגט אין חרם, קודם לייג אים צוריק.

שידוך. נאכדעם איז נאך געקומען דער אלטער סקווערער רבי, הער, הער א מעשה דאס רשעות, ער איז נאך ברוגז געווארן רבי הערשל האט נישט אויסגעזאגט אז זיין ווייב איז א חידשער, די פון די וויינבערגערס פון מונקאטש וואס איז געווען די חידשער, ער איז נאך ברוגז געווען, און פירסט אריין יענעם מיט א קראנק און דו מעגסט נאר יענער טאר נישט, פארשטייסט, ער איז, צו אים איז מען געגאנגען ער זאל אונטערשרייבן, נאכדעם איז מען געקומען זאגן אזוי ווי ישראל האט אונטערגעשריבן, און, און פנחס שלום איז ר' מאטעלע האט געהייסן, און ממילא איז געווארן א מאוומענט מען שרייבט אונטער. ישׂראל, דו װעסט דיך נאָך אױך טרעפֿן לעבן דײַן ברודער, װערי סון, װאַטש ענד סי, דו רשע װאָס דו ביסט! מײנסט, װײַל דו ביסט מאָטעלעס זון, מעג מען טאָן װאָס מע װיל? דײַן טאַטע אַלײן פֿאָרט אױך נישט אַזױ גוט, ער האָט נישט אױפֿגעשטעלט דאָס בעסטע שטוב אין שטאָט אױך נישט, און מע האָט אים גוט באַגנבֿעט פֿון אַלע זײַטן די קינדער, זײ מאַכן פֿון אים חוזק, איך הער דער פֿון מאָנטרעאָל, דער רבֿ אַהרן, ער האָט זיך אָנגענומען פֿאַרן טאַטן, ער נעמט מיך נישט דאָס צװײטע מאָל צו מאַכן דעם מקװה, איך האָב גערעדט אױפֿן טאַטן, איך הער זאָגן, אַז ער גײט אױך בלײַבן אָן אַ מנין. חוץ פון דעם וואס ער האט באצאלט צוויי מיליאן דאלער נעבעך ווייל ער האט נישט באצאלט עפעס א פעימענט און יענער האט אים צוגענומען דעם בילדינג. עניוועי, דאס אלעס איז נישט וויכטיג. ר' מאטעל איז א טאטעל פעיליער. ער האט אריינגעברענגט פסולים בכלל ישראל, פסולים מיין איך חזירים, און זיי גייען פירן ווייטער כלל ישראל, און ס'האט אזא פנים פונקט ווי סאטמאר, און כ'ווייס נישט וואס ס'האט זיך אזוי גערעגט. וואס האט ער אלץ גערעגט זיך יענער טויג נישט יענער דו טויגסט אויך נישט. כ'האב געוואלט אביסל מער מסביר זיין וואס איז דער ענין פון די פראבלעם אז אידן זענען אינוואלווד אין די דראגס, וואס איז די פראבלעם מיט דעם האב איך געוואלט מסביר זיין אביסל מער מען זאל פארשטיין. עטס קענטס ענק דערמאנען מיט יארן צוריק ווען איך בין ארויסגעקומען אז ס'איז דא דראגס אין די קאמיוניטי האט עטס אנגעהויבן צו שרייען ניין ס'איז נישט דא נחום ראזנבערג הושיעה את עמך דראגס את נחלתך ורעם ונשאם דראגס דראגס. קענטס ענק דערמאנען? דאס טייטש מיט אנדערע ווערטער צו רעדן אין אונזער קאמיוניטי די ווארט דראגס איז געווען אזוי ווי אוטרעידזשעס מ'האט קיינמאל נישט געהערט דערפון און דא קומען אן אפאר לצים און זיי גייען מאכן דראגס זיי ווילן גאר אנפלאנצן דראגס און אונז צו פארקויפן אז דאס אנגעפלאנצעכטס איז נאר ווי מ'זאגט אויף מעדיקל ריזענס יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט ראביי ראני גרינוואלד, ער איז געווען דער וואס האט גערעדט אפאר וואכן צוריק, און ער האט דערציילט א מעשה פון א טאטן און פון א קינד וואס האט איבערגעלאזט פארן טאטן א בריוו וואס האט זיך געהארגעט, און זי זאגט דעדי יו אביוזד מי, דער ראני גרינוואלד האט געהאט א ישיבה אין פלעטבוש אלע יארן פאר בחורים וואס זענען געווען דראפ אוטס מיט מיידלעך, איך האב אליינס געשיקט אפאר מענטשן צו אים וואס זענען דארט ממש אויפגעבליט, היינט האט ער שוין נישט קיין ישיבה, ער האט ריטייערט, למעשה וויל איך ענק דערציילן א מעשה. דער ראני גרינוואלד האט דערציילט אז דער רבי האט אים געלאזט רופן אין תשכ"ח ווען ער איז נאך געווען געזונט פארן סטראוק פאר ווינטער און האט אים געזאגט ראני זיי האבן זיך אריינגעכאפט אין מיין ישיבה פיל מיט דראגס DRUGS דראגס אזוי האט ער פארציילט האט דער רבי אים געפרעגט וואס קען מען טון צו דעם דאס איז געווען א קלוגער מנהיג געוואוסט יעדע זאך דארף האבן א סעלושען מען דארף ארבעטן נישט זאגן ע נחום ראזענבערג דראגס הושיעה את עמך דראגס הודו דראגס דא קראו בשמו דראגס. סאטמארע בהמות, איך ווייס שוין נישט, איבערגעלאזט דאס פערדישקייט, האט איינער געזאגט איך בין נישט אזוי ווייט ברוגז אויף היטלער'ן וועם ער האט געהארגעט ווי די בהמות וואס ער האט איבערגעלאזט, ער נעמט כאטש די בהמות און ער ער מאכט פון זיי גארנישט, און נאכדעם ווען די קלוגע וואלטן געבליבן וואלט מען דאך געווען אן עם חכם ונבון, עניוועי, ס'איז נישט קיין שיין ווארט נאכצוזאגן אבער ליידער ס'איז אזוי, עניוועי, האט אים די רבי געזאגט איך פאר יעצט אויף פלארידע, כ'וועל אהיים קומען, וויל איך האבן א סעלושען, אקעפארן איך וויל וויסן וואס מען טוט, למעשה איז די רבי קיינמאל נישט אהיים געקומען, ווי יעצט ווייס איך, די רבי האט געהאט דעם סטראוק, ס'איז געווען דעמאלטס ווינטער. און דאס פארציילט היינט ראני גרינוואלד, ער פארציילט עס אלע יארן. ס'האט זיך געהאט עפעס ר' זשי זיכער דראגס און תפלחים פון נחום ראזנבערג האט עטס נישט קיין דראגס. סאו ליאו פרידמאן, משה פרידמאן, וויל אנפלאנצן דראגס. יעצט וויל איך ענק זאגן וואס דא גייט פאר באמת. וואס דער עולם דארף אנהייבן צו פארשטיין. מען נוצט אונז אזוי ווי פערדלעך אדער אזוי ווי אן אקס צו די שחיטה. דער קאומא איז זייער א קלוגער שייגעץ. ער האט נאכנישט נאכגעגעבן פאר סאטמאר גארנישט. די טעקס קרעדיטס האט ער געוויטאוט. געוויטאָט. די פֿאָר טווענטי וואַן עי האָט ער געוויטאָט. די פֿאָר טווענטי וואַן עי מיינט, אַז האָבן מיר אַלע געלעבט דאָ אין גן-עדן פֿופֿצן יאָר טעקס עבעיטמענט, יעצט גייט אַרויף די טעקסעס איבעראַל. כ'האָב ענק דערציילט, עה, אין אַ פּלאַץ וואו איינער פֿון מײַן משפּחה האָט באַצאָלט צוועלף הונדערט דאָלאַר אַ יאָר טעקס, האָט מען יעצט געהעכערט אויף אַכט טויזנט אַכט הונדערט. האָט מען געוואָלט פֿייטן, איז עס דורכגעפֿאַלן. די רענט קאָנטראָל וואָס מ'האָט געוואָלט פֿייטן, איז דורכגעפֿאַלן. נאָכדעם איז אַזוי, די אַנעקסעישאָן פֿון קרית-יואל איז דורכגעפֿאַלן בײַ פֿיר און פֿערציק קעגן אַכצן. אבער יעצט חנפ'עט זיך צו דעם גוי, מ'האט אים נאכגעגעבן משכב זכר משכב נקיבה ואלעס פארוואס? ווייל ער טוט דיך טובות, איך זעה נאכנישט וואס ער האט ענק געטוהן קיין טובות, יעצט בעיסיקלי וואס מ'נוצט אונז איז נוצט מען אונז פאר די חזריי, ליאו פרידמאן וויל אנוואקסן דראגס, משה פרידמאן האט זיין אינטערעסן. למעשה זאגט מען זיי צו מ'וועט זיי געבן דארטן דעם גרויסן בילדינג אויף לינטש ס'הייסט די ארמערי מען האט זיי גארנישט געגעבן און זיי האבן זיך זייער אינטערעסן אים איז מער וויכטיגער אז ער זאל קענען אנפלאנצן דראגס ווי די גאנצע ארמערי און אויף דעם נעמט מען אונז אלע בהמות און מען זאגט מען מוז וועלן פאר קאומאו און ווי גיימער אונז אנקומען יעצט אין ארום ווילימסבורג למשל די יאקאבאוויטשעס נעמען דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט דאלער רענט א יונגערמאן מאכט זיבן הונדערט צו אכט הונדערט דאלאר א וואך איז אויב דו קענסט רעכענען אכט הונדערט מאל פיר איז דרײַ טויזנט צוויי הונדערט בלייבט אים צום רענט א דעפעציט יעדן חודש פון צוויי הונדערט דאלאר פון ווי זאל ער נעמען נאך צו עסן און פאר אלע אנדערע זאכן און דאס איז וואס אונז וויל מען נישט פארשטיין אונז האבן ארויסגעוואקסן ווילימסבורג קיינער וועט אונז נישט טון קיין טובות ס'דא פלעצער ווי ס'איז ביליג איך הער זאגן אז יאסי געשטעטנער האט געזאגט ביי א גרויסע מיטינג וואס איז יעצט געווען זאגט ער נחום ראזנבערג האט געזאגט לאמיר כאפן דאס געלט און אנטלויפן און איך האלט אז מ'זאל אזוי טון. איך זאג נאך א זאך, ווער ס'האט א הויז זאל עס פארקויפן פאר אן ארטיסט, דער ארטיסט וואקט אריין, ער לייגט אראפ דאס געלט, ער וואקט ארויס, נישט ער הייבט זיך אן צו דינגען דרײַ הונדערט פֿיר הונדערט צוויי הונדערט ארויף אויף מיין נאמען, אויף דיין נאמען, אויף מיין שוויגער'ס נאמען. און יעצט איז דא נאך א זאך, ווי ווילן זיי אנפלאנצן דאס? זיי ווילן עס אנפלאנצן אין א פלאץ וואס דאס איז צוואַנציק מייל אוועק פון די קעמפ, צוואַנציק מייל אוועק, ס'איז לעבן מאנרא אויכעט, סאו קומט אויס יעצט, אז אונז האבן מיר זיך געזארגט וועגן די קעמפס, מען קען נישט זיין אין קעמפס, און די קינדער דארפן קעמפס, מען געלאפן צום גאווערנער, מען געלאפן, מען האט יעדן משוגע געמאכט אז מען טאר נישט לאזן אז ס'זאל אריינקומען די געמבלינג, פארוואס? ווייל די קינדער אין די קעמפס, הע הע, עס וועט זיין צוואנציג מייל אוועק וועט זיין דראגס צו פארקויפן, וואס וועסטו דעמאלטס טון? און ס'וועט נאך זיין א יד ישראל באמצע, און די גוים וועלן שרייען אז מען האט אפגעפירט די יוגנט, בלוט וועט זיך נאך גיסן דא חלילה. נחמיה וועבערמאן איז דאך געווען דער וואס האט געגעבן פאר די מיידלעך אייצעס מיט פינאט באדער און זיי געשמירט און ס'האט ארויף געלאזט א הייסן לעקטער האט זי זיך פארברענט האט ער געלייגט פינאט באדער נאך א מזל ער האט נישט געהאט דעמאלטס דראגס שטעל דיר פאר ווען ער האט דראגס וואלט ער אויסגעהיילט אלע מיידלעך דערמיט. אין דעס זעמער אונז, אונז לאכט מיר אפ פון יעדן, אונז זעמער אין דר'ערד, און גאנץ סאטמאר האט יעצט געארבעט פאר איין ליאו פרידמאן, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר. מען האט אריינגעלייגט ווידיאו אין בעסמעדריש, מען האט געזאגט מען זאל זיך נישט שלאגן, ס'איז ליגנט, מען ווייזט פאר די גוים די פאליטישאנס אונז האמיר א בלאק וואוט און א בלאק וואוט, אבער אהרן איז דורכגעפאלן מיטן גאנצן בלאק וואוט, מען האט געוואוסט אז מען גייט נישט ענעקסן מאנרא, סאו בעסיקלי אונז זעמער ממש עובדי עבודה זרה, אונז ארבעט מיר ממש פאר גארנישט און אונז האמיר גארנישט דערפון, יעצט ס'איז דא א מורא'דיגע זאך, אויסער דעם וואס זיי האבן געמאכט עס דארטן אין עפעס א שטעטל, לעבן די קאנטרי דארטן ווילן זיי עס איינפלאנצן, איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א א קאמפאני וואס ס'הייסט קארניק קעיר, און די חברה זענען גערעדזשיסטערט אונטערן נאמען אור התלמוד און אויף רוט פיפטי ניין אין עירמאנט, זיי האבן אויכעט געליסטעט נאך א קאמפאני וואס דאס הייסט אור נפתלי, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר, און זיי די אור נפתלי דאס איז געליסטעט אין נו ווינדסאר, נו ווינדסאר דאס איז דארטן צווישן קאשוי און נייטרא, קען זיין דאס איז די קאשוי קינדער אויך אינוואלווד אין דעם, זיי זענען זייער גרויס מיט די סטעיט, איינע פון די קאשוי קינדער האבן א גאלדענעם בעדזש, זיי האבן אפגע'גנב'עט מיליאנען און מען האט זיי געלאזט דעי לעט דעם געט עוועי וויט איט, אין וויליאמסבורג איז ארום געפארן א באסל וואס מען זאל נישט פארן תערובות דאס איז געקומען גראד פון אלבעני, עס קען גאר זיין אז אונז האבן זיך טועה מיט די גאנצע קאשויער חברה, ס'איז א באנדע גענגסטערס שקצים גנבים מערדערס רויבערס, אזוי ווי משה פרידמאן מיט זיין זון ליאו מיט גאנץ איז ביז ווי לאנג די גנבים האבן זיך געקריגט האבן מיר געהאט שלום, אזוי ווי די גנבים האבן זיך איבערגעבעטן האבן זיי געזאגט וואס דארף מען אונז זיך שלאגן פארן אייבערשטנס וועגן, פאר די תורה? אך, אונז גייען מיר זיך שלאגן צו מאכן מיליאנען און אומברענגען כלל ישראל. יעצט אז קיינער האט נישט קיין געפיל פאר ווילימסבורג און קיינער האט נישט קיין געפיל פאר אידישקייט, ווער ס'האט א הויז צו פארקויפן נעמט לכתחילה אן ארטיסט, לאכט פון די קאמיוניטי. דער איז נאו קאמיוניטי. כ'האב געוואלט פרעגן חזקל רוט מיט די אלע רבנים וואס זענען געשטאנען דעמאלטס מען האט אים געמאכט א מלחמה אז מען זאל נישט מאכן די קאסינאוס, ווי זענען יעצט אלע רבנים פארוואס זאגט קיינער גארנישט? זאלן זיי זיין שוין קלוג, זיי גייען צו חזקל רוט, וויפיל ווילסטו? דארפסט האבן דערפון עפעס. סאו רבותי לאמיר אונז נישט זיין ווי די פערד וואס מען פירט אונז ארום צו די שחיטה. צו דערציילן אז די רבי האט זיך אמאל אויסגערעדט פאר איינע פון די רבנים, איך ווייס נישט צו דער ווייצענער צו דער אויווארער צו דער יריעלער, די רבי האט זיך אויסגערעדט, ער האט געזאגט וואס עס בלייבן פון גאנץ סאטמאר, עס וועט בלייבן גארנישט, דעמאלס ווען אהרן האט א שידוך געטון, די רבי געווען צעבראכן, האט ער געזאגט די רבי דארף זיך נישט זארגן ער האט אזא שיינע אימפעריע אויפגעשטעלט, זאגט ער לאמיך דיך פרעגן עפעס, וועם וועט מען ענדערש פאלגן, אן אלטן פעטער צו א זיידן? דער רבי האט געמיינט אויף זיך, ער איז דער אלטער פעטער, מ'עט פאלגן דעם זיידן. דער סיגוטער האט אלעס קאליע געמאכט. מען האט געבעטן ער זאל נישט ארייננעמען משה פרידמאן, ער וועט אפהרגענען סאטמאר, האט ער געזאגט, די סטודענטן כולל יונגעלייט וועט מיר נישט זאגן וואס צו טון. מען האט אים אריינגענומען. ער וועט נישט נאר חרוב מאכן סאטמאר, מ'עט חרוב מאכן יעדן איד אין אמעריקע, מ'עט נישט קענען וואקן אין די גאס. דאס גייט זיין דער סוף, ווייל דער נארמאלער גוי וויל נישט האבן די אלע זאכן. ער וויל ס'זאל בלייבן אין קאלאראדא, די גוים זאלן עס טון, נישט קיין אידן. דו קענסט דאך פארשטיין אליינס, אז מ'טרעפט א גוי וויל אויסגיין מיט א גוי'טע אין די גאס, איז עס גארנישט. טאמער איז עס אבער א איד כאפט מען שוין פיקטשערס און ס'ווערט א גאנצע מדובר. שטעל דיר פאר די אידן וועלן קאנטראלירן די דראגס. האט די רבי זיך דעמאלטס אויסגערעדט דאס הארץ אז ס'וועט עניוועי נישט בלייבן פון סאטמאר גארנישט. די רבי אליינס האט עס געזען, ער איז נישט געווען קיין נארישער איד, ער האט געזען ער האט נישט קיין ידידים, ער האט געזען יעדער ארום אים איז געווען זיינס א שונא, און ליידער ס'איז געבליבן אפאר מענטשן וואס זענען געבליבן מקושר צום רעבן. דאס אלעס, דאס איבריגע איז אלעס אונטערגעגאנגען, און משה פרידמאן האט נישט נאר אונטערגעברענגט דעם רעבינ'ס שטיל, ער האט אונטערגעברענגט גאנץ אידישקייט. שטעל דיר פאר, פיקטשער משה פרידמאן אזוי ווי זיין קאזין דער אנדערער פרידמאן וואס ער לויפט ארום שרייען ער איז הויפט רב פון ווין און אין בריסל, ער האט אנגעמאכט חילול השם, דא איז ער א ציוניסט, דא איז ער א א נטורי קרתא, דא פארט ער אויף איראן, נעבעך. אזוי ברענגט משה פרידמאן אונז אויך אונטער, אבער משה. מיין נישט אז דער אייבערשטער וועט פון דיר ליידן, דער אייבערשטער האט נאך פאר דיר אויך נישט קיין מורא, און נישט פאר דיין זון ליאו אויך נישט, און אפילו נישט פאר מיסטער טאמפסאן, און אפילו נישט פאר גאווערנער קאומאו. עניוועי, ולה' הישועה, אבער פארן עולם זאג איך מ'עט נישט קענען האבען דא קיין קינדער, אנטלויפטס, ראטעוועטס ענק. איך וואוין אין טבריה מיט יארן צוריק, מיט פופציג זעכציג יאר צוריק, איז מען ארויסגעגאנגען, מען האט זיך געזעגנט פון טבריה, אז מען קען נישט בלייבן דארטן מער וואוינען, און דאס איז עס. און מ'איז אוועקגעפארן וואוינען פון טבריה. די זעלבע דא אויכעט. געזעגנט זיך ענק פון ווילימסבורג, פארקויפטס גוט די דירות פאר ארטיסטן, און מאכט זיכער אז עץ האטס מיט וואס אנצוהייבן אינעם נייעם פלאץ. יעצט די שטעטל הייסט שוגערעד, כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי מען פראנאונסד עס. יעצט איך וויל פרעגן אהרן דו טיפש דו פערד, דאס איז צוואנציג מייל פון דיין קעמפ זעה איך אויף די מעפ, קענסט דאך אין דיין קעמפ אנפלאנצן דראגס, וואס דארפסטו יענעם געבן אז משה זאל עס טוהן, צו ליאו, טוה עס דו, נאר כ'מורא מיט דעם ארבעט מען אינאיינעם. ווי האט רבי אהרן געזאגט? צו שלאגן זיך אז ס'זאל בלייבן זנות ארבעט מען אינאיינעם. כ'מורא אז דאס איז אינאיינעם אהרן מיט זלמן לייב און כ'האב ענק געזאגט זיי קריגן זיך נאר ווייל זיי מאכן געלט. די מינוט ווען זיי וועלן קענען מאכן פרענדשיפ און מאכן ביליאנס אוו דאלערס און מ'זאל לאכן פון יעדן איינעם. סאו דאס איז דער חורבן וואס דא גייט זיין. אלע קינדער פון סאטמאר און פון אלע קהילות וועלן ווערן פארכאפט אין דעם דראג ביזנעס. נאר מ'וועט עס אנהייבן צו ליגעלייזן און נאר מיט די. גאנצע יוגנט גיין אין דרערד. סא יעצט מיר גיין ווייטער. עטס עטס הערן אז איך רעד די וואך א גאנצע אריכות וועגן אומאן אבער עס קומט דאך אריין חדתין נבוט בצפרין סגיאה טרשותא איך ווייס נישט וואס דאס צו טייטשן נאר איך ווייס אז איך כאפ פראסקעס פון רבי'ן יעדעס מאל אבער יעדע מינוט געשעט נייע זאכן יעצט איז אריין געקומען א מוראדיגע זאך ט ו באב היום הגדול המסוגל לישועות היו ימים טובים לישראל כ ט ו באב חבר'טעס יקרות מיינע טייערע חבר'טעס, מען רעדט דא צו פרויען, הנך מזומנות לנסיעה מיוחדת לציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב, מסלול קברי צדיקים, בעל הידיד הבעל שם טוב בארדיטשוב רב נתן ועוד, ס'עט זיין אויך הפרשת חלה, וסעודת אמנים, שמחה וריקודים, לתוך. הלילה! און נאכדעם שטייט ווייטער שאפינג בקיעוו, אוודאי ביינאכט נישט בייטאג פארשטייט זיך, מיט אלע גוים און די גויטעס אין סאונא, מען גייט אין א סאונא, אונז האמיר גענוג פון סאונא אין ירושלים, דארטן ביי די עדה ביי זשופניק שוויץ האמיר שוין און מ'האבן אין קיעוו אויך סאונא, ועוד הרבה התפעיות ותענוגים. איר הערט וואס דא גייט פאר? להשתחרר, מען זאל זיך אביסל באפרייען, להתעצם און להתרגש. ס'עט זיין דינסטאג יוד בייז אב, מען קומט צוריק זונטאג יוד זיין אב, א גוטע לאנגע וויקענד, און הרשמה שטייט ווי ס'זאל זיין, דאס איז ברסלב מאכט דאס, אומאן עקספרעס. רבותי, כ'האב געמיינט די פראבלעם איז נאר אז די אינגעלייט פארן זינדיגן, איך בין געוואויר געווארן א נייע זאך. און וואס טוט זיך ביי די מענער טוט זיך ביי די פרויען, ס'איז שוין דא גרופעס פרויען זאלן אויך פארן זינדיגן, און עטס וועט הערן ווי איך רעד וועגן דעם גאנצן אומאן, נאר איך לייג עס דא ארויף ווייל ס'איז יעצט אריינגעקומען האט ברעיקינג נוז, סאו די אלע ווייבלעך וואס זיי ווילן זיך אויך אינדזשויען, זיי ווילן נישט לאזן אז נאר די מענער זאלן זיך אינדזשויען, אדער זענען גרושות חליצות שומרת יבם'ס זינט סא, האבן יעצט א אפערטונערטי! אנבעליוועבל וואס מ'האט געמאכט פון דעם ר' נחמן. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך איז אריינגעקומען א מודעה, ס'דא אזאלעכע מודעות וואס ס'הייסט ס'קומט פון אימעיל איי עידי סעווען, איי עידי סעווען מנין עט זשימעיל דאט קאם, און ס'האט אזא צעטל ס'הייסט נוצבארע אינפארמאציע, ס'האט א שיינעם סלאגען פון עידי סעווען פון די טרו וועי, האב איך געוואלט זאגן פארן עולם דארט איז עדווערטייזט דער שייגעץ טמא מיילעך לייפער. האב איך שוין אמאל ארויפגעלייגט א ריקארדינג ווי ער האט גערעדט מנוולות מיט פרויען מיט אנדערע זאכן, און ער איז א מנוול א חזיר, פאר צוויי יאר איז שיער א אינגערמאן נכשל געווארן אין זיין פלאץ ווי ער האט הכנסת אורחים, א שיקסע איז געקומען, זי האט אים געפרעגט צו זיי ווילן אויסגיין, ווייל ער איז פונקט נישט דארט געווען, ס'איז סעקלודעד, ס'איז א קליינע הכנסת אורחים, רבותי. קודם וויל איך ענק זאגן מ'זאל נישט גיין צו דעם שייגעץ, ווייל ער איז א חזיר א מניוול, ס'איז נישט דא א סטוארדעס אין אל על וואס האט נישט געוויזן אויף אים אז ער האט ער געטרייט צו טאטשן, און נאכדעם זאלט איר וויסן נאך א זאך, ס'איז קליינע דערפעלעך יו געט סטאק עט נייט, ס'וועט קומען א זונה דו'סט האבן צו ליידן, אדער וועסט נכשל ווערן אפילו נישט וועט מען זאגן ביסט נכשל געווארן, מילא כ'קען נאך ווערן אן עקסטארשעניסט ארויס נעמען געלט פון דיר, און איך בעט די וואס זיי מאכן די מודעה זאלן נישט עדווערטייזן מער דעם שייגעץ ווייל ער איז א מסית ומדיח א סעקשועל פריק, ער האט שוין פאבירט צו לעבן מיט פרויען, מיט וויפיל ער האט געלעבט ווייס איך נישט, אבער פאבירט האט ער זייער אסאך, ס'איז דא אויף אים אסאך קאמפלעינטס, און ער האט מיר אליינס אמאל געזאגט, און איך זאג עס איבער קוואוט קוואוט, אז ס'געווען א צייט ווען ער איז געווען בשפל המצב און ער האט געמוזט נעמען נערוון פילן אז ער זאל זיך קענען דערהאלטן, און מיט אזאלכע מענטשן גיימער אונז איין. כ'בעט נאכאמאל דעם עולם. בני בני בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם איך בין נישט דער בעסטער בעל מנגן אבער עטס פארשטייטס וואס איך מיין ענק צו זאגן גייטס נישט צו אים האטס נישט מיט אים שטעלטס ענק נישט אפ אפילו דו'סט דארפן דאווענען אפילו ביסט א חיוב אפילו אינמיטן די שלושים און דארפסט האבן אן עמוד און ער'ט דיר געבן גיי נישט צו אים דאווען ביחידות און וואק נישט דארט אריין שוין יעצט מיר גייען ווייטער. משה אלי' טייטלבוים. האט שוין גענומען זעהט אויס א לויער ווייל כ'האב שוין באקומען א ידיעה אז זעט ער טענה'ט אז דאס וואס ער איז געווען מיט דעם בחור און ער האט מיט אים געטוהן זנות דאס איז געווען גאר קאנסענט ווייל די בחור איז שוין זיבעצן און א האלב יאר האב איך געזאגט פאר די פאליס אויב דאס איז אמת איז עס א געוואלטיגע ישועה מיט א נחמה ווייל ביז יעצט לייקנט ער דאך אז ער האט נישט געטוהן איי ער איז אוועק געלאפן ווייל ער האט צוטוהן מיט די איי אר עס מיט די אייער און מיט די עס האט ער געהאט צוטוהן נעבעך שוין פיין. הער איך. אבער יעצט אז ער איז שוין מודה און ער האט א טענה ס'איז געווען קאנסענט, דאס איז דאך א מורא'דיגע ישועה, איז די פשט דו ביסט יא א חזיר, און דו געסט אונז דעם עוז והדר ש"ס מיט אלע חידושים, דו ביסט דער וואס דו האסט א שטוב מיט קינדער וואס דו ערציסט אויף אידיש, דו ביסט א רעביש קינד, דו ביסט שמואל טייטלבוים'ס א נעפיו, און דו ביסט דער ירמי' טייטלבוים'ס א זון, דער גרויסער פילאנטראפיסט פאר סאטמאר, און דו ביסט דער וואס דו קענסט נעמען א בחור אן קאנסענט, וואט א דעם שעים, ס'הייסט דו ביסט געאנגען האסט צוגערעדט א בחור פון זיבעצן יאר, איך וועל מיר אראפציען די הויזן איך וועל דיר אריינשטופן מיין ערווה אין דיין פיסק אריין און לעק מיך אויס, wow דאס דאס דאס אליין איז שוין א ישועה, הגם אונז לאמיר זיך נישט, ווייל די לויערס שרייען ס'איז משוגע קאנסענט, די בחור האט דאך געוויינט צו דעם וואס טוסטו מיט מיר, באט עניוועי דאס איז די דזשורי דיסייד, אבער אז מ'האלט שוין דא. דאס איז שוין א געוואלטיגע ישועה, ס'איז שוין א געוואלטיגע ישועה, ער זאגט יא כ'האב געטוהן מיט דעם בחור כל דבר אסור, אבער איין זאך, דער בחור האט מיך גאר געבעטן, אזוי ווי ברוך מרדכי האט געשריבן, סרולי רובינשטיין איז אריינגעקומען פון קש איך זאל מיט אים מאכן זנות, ווייל ער איז גאר מיר נאכגעלאפן, דו פארשטייסט? קאנסענט, ברוך מרדכי זעהט דאך, ער זעהט דאך וואס ער איז געבליבן א נבילה אין די גאס ווייל ער האט געמוזט מודה זיין, קיינער זאגט נישט אז ער האט געמוזט מודה זיין ווייל ער האט זיך געדארפט ארויסדרייען, יעדער ווייסט וואסער א חזיר ער איז, יעצט וואטש און צו וואס ס'גייט געשעהן מיט דעם בחור. הייבט זיך אן א גרויס נייעס פארן בחור, אונז ארבעט מיר יעצט און אונז האף מיר מ'עט באקומען בחורים וואס זענען נאך נישט זיבעצן יאר וואס ער האט אויך געשטופט און געטוהן די זעלבע זאך, סאו אונז האלט מיר שוין אויף א וועג. דעיס איז דער אימערדזשענסי וואס כ'האב געלייגט די וואך, כ'לייג עס נישט אינאיינעם מיטן שיעור, ווייל דער שיעור די וואך איז זייער זייער חשוב און זייער וויכטיג וויאזוי. מען זאל אינאיינעם גיין די מאן מיט די פרוי נישט איבערלאזן דא דעם מאן און דארט אין די קאנטרי די פרוי, און וויאזוי מען זאל זיין אפגעהיטן פון זנות זומער, א עקסטער קעסטל, קעסטל נאמבער איינס, און די קעסטל איינס איז דער שיעור פון די וואך, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אביסל אן עמערדזשענסי, א גוטן און א פרייליכן שבת.